א גוטן ערב שבת קודש פרשת שופטים. ס'איז חודש אלול, ס'קומט יעצט ראש השנה, מ'דארף זיך אנהייבן אויסצוגלייכן מיט'ן הייליגן באשעפער, כ'האב געוואלט זאגן אז ס'איז דא אסאך בחורים, ס'איז זייער אסאך מיידלעך וואס זיי קאלן אפ, קיינער קעיטערט נישט צו זיי, ס'איז יא דא אפאר וואס זיי קעיטערן אויף ענגליש, זיי האבן מוסדות, זיי מאלעסטעישן, אבער באמת צו די היימישע מיידלעך איז נישט דא קיינער וואס ס'קעיטערט, איר געבט אונז אזויפיל חיזוק. פאר אונז גייען מיר ארויס צו די ארבעט נאך די גרעדזשועטינג סקול, זאגט אונז קיינער נישט וואט קיינד אוו באמפי ראוד איטס אוט דער, נאר דו האסט אונז געזאגט דא מענטשן וואס זיי הייערן מיידלעך פשוט פאר סעקס, זיי האבן בכלל נישט קיין דזשאב פאר זיי, נאר וואס, עס קאסט נאך צוואנציג טויזנט דאלער א יאר גייט עס אראפ פון טעקס, ענדזשוימענט איז ווערט צוואנציג טויזנט, און איך האב ענק אנגעזאגט וועגן דעם איז די מיידלעך שיך שפיציג, טאמער איינער טאטשט דיך, דזאסט קיק אים אין די באלס, שטויס אים אריין אין די ביצים. און רוף גראד ניין וואן וואן. א מיידל האט מיר יעצט געזאגט אז זי ארבעט אין א פלאץ און איך האב ארויסגעלערנט אז אפילו זאגן האני סוויטהארט איי לאוו יו איז סאו קיוט, דאס איז אביוז. זאגט זי איר באס האט זי געזאגט איין טאג יו נאו יעסטערדעי יו העד א בעטער העיר סטייל איי לייקט איט מאטש מאר. זאגט זי פירסט אוו אלל איי ריזיין, און סעקאנד אוו אלל איים גענע טעל אלל מיי פרענדס נאט טו קאם און ווארק היר. ענד טוירד אוו אלל, יור גאנא גאו טו דזשעיל וואן דעי. סאו, למעשה, ס'געט זיך חיזוק, איך רעד צו די בחורים פראם טיים טו טיים, איך זאג זיי. ביסט געווארן מאלעסטעד? דאזענט מין יור לייף העז טו בי אווער וויט, חס ושלום, אדרבה, דו קענסט טרייען ארויסצודרייען דיך דערפון, איטס גאנא בי א באמפי ראוד, באט יו קען טריי טו געט אוט אוו איט, סאו דעט די מאלעסטער דאזענט האונט יו פאר די רעסט אוו יור לייף. און מען שיקט פאר העלפ, מען שיקט צו סייקאלעדזשיסט, צו סייקייעטריסט, אמאל מוזן זיי קומען מיט פילן אויך, און די לאנגער יו וועיט די ווארס אףף איטס געטינג, סאו למעשה דער איז סטיל א ראוד אהעד, ווען מען זאל טאקע נישט קענען ווייטער אנהאלטן די לעבן למחצה לשליש ולרביע, פיפטי פערסענט, טוירטי פערסענט, און טווענטי פייוו פערסענט, דעמאלס וואלט דיך דער אייבישטער גראד אהיים גענומען, און ער האט גארנישט אז דו זיצסט דא און דו ווערסט א וועפערייזער, האלטסט אויס דיין גאנץ לעבן? וואס וויל דער אייבערשטער באמת? אז ווי מער דו ביסט פארזינקען און פארקראכן, פון דארט וויל ער אז דו זאלסט דיך צוריק כאפן און צוריק שטעלן אויפן פלאץ. ס'איז געווען דער גרויסער אלכסנדר רבי געהייסן דער עקידת יצחק, ער איז געגאנגען נעבעך היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה, אזוי ווי אלע אידן זענען נעבעך געגאנגען, און בשעת מ'האט זיי געפירט שוין אין געטא דארטן אריין און לעבן די גאז קאמערן האבן זיך די. צו איהם אויסגעדרייט און געזאגט, הייליגער רבי, למדנו אורחות חיים, זאג אונז א גוט ווארט חיזוק ווי זאל מען זיך קענען האלטן, האט ער זיי געזאגט, קינדערלעך טייערע עטס ווייסטס, דער אייבישטער גלייבט אין ענק און ער טראסט ענק אז עטס גייט זיין שלוחים וואס עטס עטס נישט בועט זיין אין אים און עטס עטס מקבל זיין די יסורים באהבה, וואס עס שטייט, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, פרעגט ער, ס'וואלט געדארפט שטיין, ס'איז גוט אז ס'שטייט להגיד בבוקר חסדך אבער ואמונתך, וואס עפעס דיין אמונה, ואמונתנו, אונזער אמונה אין דיר הייליגער באשעפער, האט ער געזאגט א פחד'דיג ווארט, ער זאגט דער אייבישטער גלייבט אין כלל ישראל אז ער מעמיד זיין יעדן נסיון וואס ער געבט, ער גלייבט יעדן איד, ווייל ווען נישט געבט ער נישט דעם נסיון, אזוי ווי די גמרא זאגט. א מענטש, דער אייבערשטער געבט נישט פאר א מענטש א נסיון מער וויפיל ער קען אויסהאלטן, איז במילא זאגט ער אונז גיימיר יעצט אריין אין פלאם פייער, מען גיימיר געהארגעט ווערן אויף קידוש השם, אונז האמיר איין ברירה, מען זאל עס מקבל זיין באהבה און זאגן שמע ישראל השם אלקינו השם אחד, און זאל מען נישט בועט זיין אינעם אייבערשטן, דעמאלטס עמיר אונז זיין אזוי ווי קדושים אשר בארץ, אזוי ווי דער אייבערשטער האט געפלאנט פאר אונז. ס'איז דא צוויי מיני זאכן צו גיין אויף קידוש השם, ווען דער גוי געט דיר אן אפשען אז דו גייסט דיך שמד'ן, וועל איך דיך נישט הרג'נען, דא איז דאס נישט געווען, דער גוי האט נישט געוואלט וויסן די דייטש צו דו ווילסט דיך שמד'ן צו נישט, אבער מען קען אויך גיין אויף קידוש השם אז מען איז מקבל די יסורים און דעם רצון וואס דער אייבערשטער וויל באהבה גמורה. כ'בין אמאל געפארן מיט רבי אשר פריינד אויף קברי צדיקים. אין ארץ ישראל, ער פלעגט פארן צו דן בן יעקב פירן דארט מלוה מלכה, ס'געווען א גאנצע ענין, בקיצור אויפן וועג פרעגט אים א איד וואס ער האט מיטגעמאכט די מלחמה, פרעגט ער, רבי אשר, די אלע אידן וואס זענען נעבעך געהארגעט געווארן, וואס איז געווען געווארן דער סוף פון זיי? זאגט ער אזוי, די וואס זענען געגאנגען מיט אהבה און מיט שמחה און זיי האבן ווייטער געשריגן השם הוא האלוקים, זיי האבן זיך נישט פארלוירן, די זענען אויף די העכסטע פלעצער וואס איז דא, העכער פון דעם איז נישט דא. די וואס האבן געשאלטן חלילה אין די גאז קאמערן דעם הייליגן באשעפער, די זענען דא, זענען אלע צוריק געקומען ווי די הינט האט מען זיי ארויס געווארפן, פרעגט דער איד, פון וואנעט ווייסט איר רבי אשר, זאגט ער, נישט נאר פון וואנעט איך ווייס, כ'על דיר אפילו ווייזן זיי, ווילסט זיי זען, כ'על דיר זיי דערווייזן. וואס? מ'קען זיי זען? יא יא קומסטו זעהן מ'פארט אויפן ראוד ביי דן בן יעקב און דארט איז געווען חיילים זאגט ער זעהסט די סאלדאטן די זענען נישט געגאנגען מיט שמחה די האבן בוגד געווען און די האבן פוער פיו געווען קעגן דעם אייבערשטן האט זיי דער אייבערשטער צוריק געשיקט עטס מוזטס צוריק קומען צו מיר מיט שמחה וואסערע גזירה ס'זאל נאר נישט זיין איז די אלע וואס זענען געגאנגען מיט אמונה אמונה מיינט אז דער אייבערשטער האט צוגעשיקט דאס פעקל די אלע זענען אויפן העכסטן אויפן פלאץ, און די וואס האבן בועט געווען, איט דזשאסט דידנט העלפ דעם, פארקערט זיי מוזן עס ווייטער דורכגיין, דער הייליגער באשעפער האט געהאט אמונה אין יעדן איד וואס האט מיטגעמאכט די צרות אז ער וועט עס קענען דורכגיין. דאס הייסט ואמונתך. דיין אמונה דערציילן מיר אונז בלילות אין די גרעסטע יסירים, רבונו של עולם אונז ווייס מיר אז דו גלייבסט אונז מיר עס קענען דורכגיין. ס'דא אין די פרשה אין בראשית ס'דא פרשת וישב. מקץ ויגש ויחי שמות, ס'דא מעשות יעקב אבינו איז דורך געגאנגען אלע צרות, פון לבן פון עשו, פון דינה, פון יוסף, פון בנימין, פון שמעון ולוי, מען ליינט די אלע צרות און שטעל דיר פאר אויף די צרות דארט איז נישט דא קיין שום לימוד פון תריג מצוות, נישט עשה'ס נישט לא תעשה'ס, ס'נאר דא צרות. און אויף דעם שטעלט מען זיך אויף און מען מאכט א ברכה ברכו את השם המבורך, מען לויבט דיך הייליגער באשעפער, מען לויבט דיך אויף וואס? אויף די צרות? יא, ווייל די צרות וואס די אבות הקדושים און די שבטי קה זענען דורך, דאס גייט גאנץ כלל ישראל דורך אין אלע דורות, און אונז מוז מיר דאס לערנען אז אונז זאל מיר וויסן אז טאמער ס'געשעהט ביי אונז זאל מיר זיך ווייטער האלטן מיט די אמונה. מיט די אמונה שלימה, ווען ס'פעלט א תג פון איינע פון די אותיות איז די גאנצע ספר תורה פסול, קענסט עס אוועקלייגן צוריק אין ארון קודש, איין פיטשעווקע טאר נישט פעלן, און דאס איז וואס עטס מוזט פארשטיין קינדערלעך טייערע, אלעס איז פון הימל, אלעס האט דער אייבערשטער געפירט, ווייל ער האט דיך געוואלט האבן דארט וואו דו ביסט, כדי דו זאלסט פון דארט קענען צוריק קומען און מיטברענגען א גרויסן אוצר. ס'שטייט, נאכדעם וואס די אידן זענען דורך דעם ים סוף, האט משה רבינו געזינגען שירה, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם ויאמרו לאמר אוי אוי השם ימלוך לעולם ועד. שטייט נאכדעם ותקח מרים הנביאה את התוף בידה און זי האט אנגעהויבן צו זינגען מיט די פרויען, פארוואס האט זי גענומען א פויק? א פויק ווייל זי האט געזאגט פאר די אידישע טעכטער עטס גייטס דורך א ביטער לעבן. דם נידות, צער גידול בנים, מענער ווילן זיך אנטשעפענען אין ענק, עטס מוזט גיין זוכן א דזשאב, הייבט אן די באס צו טאטשן און צו רעדן וואס מען דארף נישט, ס'איז זייער א שווער לעבן, האט זי געזאגט קינדערלעך טייערע קוקט די פויק, אלע אנדערע אינסטרומענטן זינגען אז מען קלאפט זיי נישט, אויף א פידל, מען גייט מיט א מיט א אזא האלץ אהין און צוריק, מיט אלעם, מען רוקט די די נימען, די פאדעמער, דער פויק. איז דער איינציגער וואס ער געט ארויס א קול נאר ווען ווען בום בום מ'זעצט אריין אין אים אין בית המקדש איז נישט געווען קיין פויק ווייל זי האט געוואלט זאגן פאר די קינדער פאר די אידישע טעכטער קינדערלעך טייערע איטס א ביג סטראגל און זאלסט וויסן מען קען זיך האלטן און מען דארף זיך האלטן און ווייל דו זעסט דער חורבן איז ביי דיר אזוי גרויס איז א סימן דער אייבישטער ערווארט פון דיר סאמטינג ספעשל און סאמטינג ביג. א איד האט אמאל געפרעגט ר' שלומקעלע זוויל, ער האט אים געזאגט, איך וויל פארשטיין, די גמרא זאגט אז ווען א מענטש האט צער דארף ער זיין בשמחה, סיי ווען ס'גייט אים גוט און סיי ווען ס'גייט אים נישט גוט, די גמרא דרש'נט עס דארטן פון דעם חסד אשירה און משפט אשירה, ווען ס'גייט גוט דארף מען לויבן דעם אייבערשטן, און ווען ס'חלילה דא משפט דארף מען לויבן דעם אייבערשטן. האט דער איד געפרעגט, איך וויל פארשטיין עפעס רבי, מיינע חברים גייען נישט דורך דעם גאנצן, די צרות מיט דעם אלעם, איך גיי דורך אזאלעכע שרעקליכע יסורים מיט צרות, מיט קינדער שטארבן מיט אלעם, וויל איך וויסן טייערע רבי, זיי דארפן נישט זיין בשמחה, איך דארף זיין בשמחה? האט אים רבי שלומ'קעלע געזאגט, כ'וועל דיר עס מסביר זיין זאלסט פארשטיין, ווען א איד גייט נאך געלט אין בית מדרש, ער דארף מאכן הכנסת כלה, קומט ער צו צו א גביר, זאגט אים דער גביר, האסט אפשר רעשט א האלבן דאלער? ווייסט ער ער גייט דא קריגן א דאלער, גייט ער צו א צווייטן, פרעגט ער אים האסט אפשר רעשט צען דאלער? ווייסט ער ער גייט דא קריגן צוואנציג דאלער. גייט ער צו א דריטן פרעגט ער האסט אפשר רעשט פופציג דאלער? ווייסט ער דא קריגט ער א הונדערטער. איז לויט וויפיל מען בעט ביי דעם רעשט ווייסט ער וואס ער גייט קריגן. דער רבונו של עולם געט דיר טאקע יסורים אבער דו זאלסט וויסן וואס ער גרייט פאר דיר אן סיי נאך אויף די וועלט און סיי נאך אויף יענע וועלט. פארוואס?

יעצט דעיס, זאגט אים ר' שלאמקע, איז די תשובה אויף דיין שאלה. דו ווייסט פארוואס דו דארפסט זיין פרייליך און זיי דארפן נישט זיין פרייליך? ווייל זיי האבן נישט פארוואס צו זיין פרייליך. זיי לייגן נישט צו, זיי נעמען נישט ארויס. ס'איז אבי זיך געדרייט. דו, אז דער אייבישטער געט דיר די גרויסע יסורים, דאס איז נאר די רעשטל פונעם גרויסן גוטס וואס דער אייבישטער האט נאך פאר דיר אנגעגרייט. יעצט בחורים און מיידלעך טייערע, קינדער טייערע, דאס וואס דער אייבערשטער האט ענק געגעבן די יסורים מיט מאלעסטעישאן, מען האט ענק דיגרעידעד, מען האט געטון אנדערע זאכן מיט ענק, וואטעווער וואס דאן, דאס איז די דאס איז די רעשטל, און דאס וויל דער אייבערשטער ענק ווייזן, ווען דו זאלסט דיך צוריק קערן און זאלסט אנפייפן דעם מאלעסטער, און דו זאלסט. טון ווייטער וואס דו דארפסט קאנסטראקטיוו, וועסטו אזוי שיין מצליח זיין, אזוי ווי מען בעט רעשט פון פופציג דאלער, דאס טייטש איז אנגעגרייט דארטן א הונדערטער פאר דיר, און דאס איז וואס עטס מוזטס אנהייבן צו פארשטיין אין א געוויסן וועג, מען זאגט נאך פון צדיקים חידושי הרי"ם, אויף יסורים טאר מען נישט בעטן, אבער אז ס'קומט דארף מען עס אננעמען באהבה, מען טאר נישט בועט זיין ביסורים, מען דערציילט פון חידושי הרי"ם, ער האט באגראבן. צען קינדער, יעדעס מאל ער פלעגט פארן צו זיין רעבן און אריבער רבי'ן און איז צוריק געקומען האט ער נעבעך באגראבן א קינד, יענע דאס לעצטע קינד וואס האט באגראבן דאס צענטע האט זיך אראפ געזעצט שבעה און פארטיג, די רעבעצן איז אריינגעקומען געזאגט וואס איז מיט דיר האסט עפעס באגראבן א טשיקן אדער א טורקי האסט באגראבן א קינד האסט באגראבן דאס לעצטע, האט ער זיך אנגערופן אזוי א פעקל געט דער אייבערשטער די עגמת נפש נעמט מען זיך אליין האט ער געזאגט איך בעט דיך, דאס איז א פעקל פון הימל. דעם קען מען גארנישט טוהן, אבער די עגמת נפש נעם דיר נישט. און דאס איז וואס עטס דארפט וויסן קינדערלעך, א פעקל האט ענק דער אייבישטער געגעבן, פארוואס? ווייל ער וויל אז עטס זאלטס אים צוריק ברענגען, ותיקח מרים את התוף בידה, מיטן זעץ גייט ארויס מוזיק. מיט דעם טייטשט מען אויכעט חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. וואס הייסט חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת? דער אייבישטער איז אמת, וואס הייסט חותמו, אז א זיגל איז אמת? און ווער ס'ווייסט וויאזוי א זיגל ארבעט, ס'ארבעט אז. אויף וואס דו זעסט אויפן זיגל, זיגלט עס פונקט פארקערט. דעם אייבערשטנס חותם איז פונקט פארקערט וואס דו זעסט. דיר דאכט זיך אז דער אייבערשטער האט דיך געוואלט ארויסשטופן, דיר דאכט זיך אז דער אייבערשטער האט געוואלט זאלסט האבן א מיזערעבל לעבן, וועגן דעם האט ער דיר צוגעשיקט א נסיון אז איינער האט דיך מאנס געווען צי כדומה, צי מ'האט דיך אביוזט, פיזיקל, עמאושענעל, מענטל. ס'איז א גרויסע טעות. דעם אייבערשטנס זיגל ארבעט פונקט פארקערט. אלעס וואס דער זיגל ווייזט ווען דו קוקסט דערויף איז פונקט פארקערט ווי וואס ס'זיגלט אראפ. דער אייבערשטער וויל דיך און ער וויל דו זאלסט. זאלסט צוריק קומען און ער וויל דיך נישט פארלירן, דער אייבערשטער פארלירט א מענטש האט ער אויך פארלוירן, ווייל עס קען נישט זיין אז דער אייבערשטער זאל פארלירן, עס זענמיר אלע א חלק אלוקי ממעל, דער אייבערשטער וויל דאס נישט פארלירן. יעצט די גמרא ברענגט אז עס איז ארויס געגאנגען א רצועה פון שבט יהודה און עס איז אריין געגאנגען אין חלק פון שבט בנימין, און ביי חלק פון יהודה איז געווען דער מזבח. חלק פון בנימין איז געווען דער קדשי קדשים. זאגט די גמרא אז בנימין האט געזאגט, איך האב מיך א גאנץ לעבן מצער געווען פארוואס ס'איז נאר ארויס א רצועה, פארוואס איך האב נישט געקענט האבן דעם גאנצן מזבח ביי מיר, פארוואס נאר דער קדשי קדשים. זאגט די גמרא, ער האט זיך מצער געווען. און וואס האסטו דיך מצער געווען? און וואס האט אויפגעטון דער צער? יעצט, אונז ווייס מיר אז ווען ס'איז געווען די שבטי קה, און מען איז אוועקגעגאנגען פון מצרים, און נאכגעלאפן די קנעכט פון יוסף, געזאגט מען האט געגנב'עט דעם קעניג'ס בעכער, מען האט געגנב'עט דעם בעכער פון קעניג, פון יוסף הצדיק, קיצור, עס קען נישט זיין אזא זאך, בקיצור, מען האט אנגעהויבן צו זוכן, פון גרעסטן ביז צום קלענסטן, ביי וועם האט מען עס געטראפן? ביי בנימין, יוסף הצדיק האט עס דארט באהאלטן, מען האט עס געטראפן ביי בנימין, זאגט דער מדרש, אז די שבטי קה. געגאנגען צו שרייען דו גנב בן גנב, דו גנב וואס דו ביסט, האסט נישט געהאט וואס צו טון נאר ביי מצרים צו גנב'נען א בעכער, און דו ביסט דאך נאך א בן גנב, דיין מאמע האט דאך געגנב'עט די תרפים, און יעדער האט אים דערלאנגט א פראסק, דער יונגסטער און דער גרעסטער גנב. בנימין האט נישט געענטפערט גארנישט ווייל ער איז אויך געווען פאזלד. יעצט, אלע שבטים האבן אים געגעבן א רצועה, א ריט, א שמייס, און ממילא האט דער אייבערשטער אים באצאלט אז ס'איז ארויס א רצועה פון יהודה אריין צו בנימין. יעצט, יהודה האט אים נישט געגעבן א שמייס, פארוואס? כי עבדך ערב את הנער, ער האט דאך געמוזט אים צוריק ברענגען לעבעדיג, ער האט אים נישט געטאטשט, האט אים דער אייבערשטער באצאלט אז די רצועה וואס יהודה האט אים נישט געגעבן, דאס האט יהודה אים געגעבן. נאכדעם אז ער זאל קענען בויען דעם הייליגן בית המקדש. מקדש איז אריין א רצועה, פון יהודה איז אריין א רצועה ביז בנימין, און ביי בנימין איז געווען אולם והיכל ובית קדשי הקדשים. זאגט די גמרא אז בנימין האט זיך אייביג מצער געווען כל ימיו, פארוואס איז נאר דא די איין רצועה, ווייל ווען יהודה געבט אים אויך נאך א מכה, פליק אריין וואלט שטאט צו זיין דער בית המקדש אין יהודה וואלט עס געווען אין בנימין אלעס האט ער געזאגט רבונו של עולם ווי נעמט מען נאך א שמייס דעמאלטס האט מען נישט פארשטאנען וואס דער שמייס מיינט אבער יעצט פארשטיי מיר דאס איז וואס דער מענטש דארף וויסן יעדער שמייס יעדע נסיון יעדע ביטערקייט וואס דו גייסט דורך עספעשעלי די קינדער וואס מען האט זיי מאלעסטעט אין א מקווה אדער די מיידלעך. וואס די טאטעס האבן זיי נישט אויסגעלערנט וועגן נישט טאטשן, און זיי האבן געוואוינט, און אסאך זענען געווארן פרעגנענט, און אסאך האבן געמאכט אבארשענס, און אסאך האבן עס פארקויפט, וואטעווער יו דיד, זאלסטו איין זאך געדענקען, דער אייבערשטער וויל דיך נאך אלץ צוריק. איך האב געקענט א איד אין ארץ ישראל, הרב אשר פריינד, ער האט געהאט אזאלכע, פאר משוגעים האט ער געהאט אזא, פעקטערי, א פרינטינג דזשאב, און ער פלעגט זיי האלטן ביזי, א גאנצע פרינטינג פאבריק האט ער געהאט, א פעקטערי, ס'איז געווען א מענטש וואס איז געווען פיל מיט דראגס, חשיש, ער האט געטון אלע קרומע זאכן, איינמאל רופט אים רבי אשר אז מ'האט געטראפן אין אייז באקס חשיש, האט ער געזאגט יא ס'איז מיין, רבי, דו הער אויס, נעם אלעס, טראג עס אוועק, איך בין זיך מייאש פון דיר, איך וויל דיך מער נישט קענען, ער דרייט זיך אויס. און ער זאגט פאר רב אשר, רב אשר, דו ביסט דיך מייאש פון מיר? זאגט ער, יא. זאגט ער, רבי, איך בין מיך פון מיר אליינס נאך נישט מייאש, איך ווארף אלעס ארויס, און עס גייט מער נישט געשען. שפעטער איז ער געווארן דער נענסטער יועץ פאר הרב אשר אין בויען דעם גאנצן מוסד יד עזרא. דו מיינסט אז דו ביסט דיך מייאש פון דיר? דער אייבערשטער איז זיך פון דיר נאך נישט מייאש, ער האט נאך פאר דיר אוועקגעלייגט גרויסע זאכן, די ביסל טשעלענדזש וואס ער געבט דיר, די ביסל יסורים, דאס איז ווייל ס'איז דא א גרויסע.

די אותיות נאך פקוד איז צרה, נאך א פ' קומט א צדיק, נאך א ק' קומט א רייש, נאך א ד' קומט א ה'. זאגט דיר די תורה אן. דו מיינסט טאקע אז ס'איז יעצט געשען? דער פראבלעם האט זיך יעצט געמאכט? ניין, דער אייבישטער האט שוין געפלאנט אויף דעם און ער האט עס שוין צוגעשטעלט די ישועה פאר די צרה. וועגן דעם איז די סאלושען פקוד. דער אייבערשטער האט שוין צוגעשטעלט די אותיות פון פאר צרה, דאס איז די אותיות פקוד. דער חפץ חיים איז מסביר, א גאר א געהויבענער מענטש, א בני עליה, איז א העכערע סארט מענטש, אזוי רופט מען זיי. זאגט דער חפץ חיים, ווען א מענטש איז לאמיר זאגן זעקס פיס הויעך, און ס'איז דא א וואנט וואס איז זעקס פיס הויעך, זעט ער נישט וואס טוט זיך אויף די אנדערע זייט, איז אז ער האט א פראבלעם ווערט ער פארלוירן. טאמער אבער איז ער א העכערע מענטש, ער זעט העכער די וואנט, זעט ער אז אויף די אנדערע זייט זיצט דער אייבישטער און ער געט אים א נסיון און ער האפט און ער בעט ער זאל קענען דורך גיין, אין דעם הייסט ער א העכערע מענטש. נישט די צרה דארף מען זען, מען דארף זען וואס איז דא נאך די צרה, נאך די וואנט. יעצט ווערט געברענגט אין מדרש אז אברהם אבינו האט מכיר געווען את בוראו, ער האט געזען אז ס'איז דא א בירה וואס ס'ברענט, האט ער געזאגט ווי קען דען זיין א בירה זאל ברענען אן א מנהיג? האט זיך דער אייבישטער הציץ ער האט א קוק געגעבן אויף אים און ער האט געזאגט אני בעל הבירה. יעצט איז דא אסאך קשיא'ס אויף דעם מדרש, איך וויל נאר באטאנען א זייער א פשוט'ע זאך, אברהם אבינו האט געזעהן א בירה, נו האט ער דאך שוין געזעהן אז ס'איז דא א באשעפער, האט ער געדארפט פרעגן ווער האט באשאפן די בירה? וואס האט ער געדארפט זעהן אז ס'זאל זיין דולקת אז ס'ברענט? און אז ס'ברענט נישט איז דאך אויך דא א בירה? נאר די פשט איז פשוט, די פשט איז ווען א מענטש זעהט אז ס'ברענט ביי אים, ס'גייט אים נישט גוט, ער איז אויסגעשפילט, מ'האט אים אסאך שלעכטס געטון פאר גארנישט, זאל ער וויסן איין זאך, אז ס'איז דא א בעל הבירה וואס ס'קוקט אויף אים. ס'שטייט אין די ספרים, וואס איז דער חילוק צווישן משגיח מן החלונות און מציץ מן החרקים? משגיח מן החלונות מיינט, אז מ'קוקט פון א פענסטער קען מען זען הונדערט מענטשן, טויזנט מענטשן. טאמער איז אבער דא א קליינע לאך, א קרעק, קען מען נאר זען דעם מענטש וואס ס'שטייט קעגן איבער. איז דער אייבישטער איז משגיח מן החלונות, טאמער איז עס אבער דא א בירה דולקת, ס'ברענט א פייער פון אלע זייטן, הייבט זיך אן דער מענטש צו טראכטן און וואו דער אייבישטער, זאגט דער אייבישטער, הציץ עליו בעל הבירה, איך קוק יעצט נאר אויף דיר, א טאטע האט אסאך קינדער, איינער פעלט פרנסה, איינער פעלט א שיכעלע, איינער דארף א קאר רייד, איינער דארף דאס, דאס, ער, פון יעדן, צו יעדן געט ער אביסל. טאמער אבער חס ושלום ס'א בירה דולקת איין קינד איז אין עמערדזשענסי רום איז אלעס געשטארבן אפילו די ביזנעס די ווייב אלעס איז געשטארבן ער קוקט נאר אויף דעם קינד און דאס הייסט בירה דולקת איז הציץ עליו אברהם אבינו האט געזען אז דער אייבישטער קוקט נאר אויף די צרה פון דעם מענטש אזוי ווי ער וואלט געווען זיינס א בן יחיד קינדערלעך טייערע דער אייבישטער קוקט אויף יעדן פון ענק אזוי ווי עטס וואלט געווען א בן יחיד און ער קען זיך נישט ערלויבן צו פארלירן א אידישע נשמה, און דאס זאלט עטס וויסן, עטס האטס נישט כי אבי ואמי עזבוני והשם יאספני, זאלטס געדענקען איין זאך, דער אייבערשטער איז דער וואס ער קוקט אויף ענק ארויף, און ער זאגט אני בעל הבירה, און אז עטס וועטס ענק אונטערנעמען צו גיין אויפן גוטן וועג וועט ער ענק העלפן, און זאלטס אייביג געדענקען, הקדוש ברוך הוא מראשותיו של חולה, עטס זענטס נעבעך קראנק. פיזיקל קראנק, מענטל קראנק, אימאושענעל קראנק, דער אייבישטער איז בראשותיו של חולה. זיי דערציילן ווען די נתיבות שלום וואס דער סלאנימער רבי, ער איז געווען פערציג יאר אלט, ער איז געווען זייער קראנק, ער האט געהאט עכטע מעשה, אלע דאקטוירים האבן אויפגעגעבן, אלע, מען האט געוויסט ער גייט דאך גיין, ניסים תוך ניסים בתוך ניסים האט אים דער אייבישטער געשיקט א רפואה שלימה, און ער איז געזונט געווארן, ער האט געלעבט נאך אסאך יאר נאכדעם, און ער איז געווען פון די זקני האדמורי"ם אין ארץ ישראל. שפעטער איז געווען עפעס א סלאנימער אינגערמאן איז געווארן זייער קראנק אויך מיט די זעלבע מחלה וואס מען קען זיך נישט ארויסדרייען און דער נתיבות שלום האט אים געשיקט א בריוו געבן חיזוק שרייבט ער אים דו ווייסט ווי אזוי איך האב מיך מחזק געווען יעדער האט דאך אויפגעגעבן אויף מיר האב איך דאך אויך געדארפט אויפגעבן כ'האב אבער געוויסט די גמרא זאגט אז די שכינה דאס איז דער אייבערשטער איז בראשותיו של חולה דער אייבערשטער שטייט דאס נענטסטע צו מיר. און איך האב געגלייבט אין דעם, און איך האב געוואוסט דער אייבערשטער שטייט דא, האב איך אלץ אריינגעווארפן א תפילה, רבונו של עולם ביסט דאך אזוי נאנט יעצט צו מיר, העלף מיר, און דאס האט מיר געהאלפן, שרייבט ער פאר דעם אינגערמאן, זאלסט דיך נישט מייאש זיין, דער אייבערשטער איז צו דיר דאס נענטסטע וואס ער קען זיין, און ער קוקט נאר אויף דיר, מציץ, ער קוקט נאר מיט א קוקער נאר אויף דיר דיך צו זען. וועסט אריינווארפן א תפלה וועט דיך אויסהערן און דו וועסט געזונט ווערן, די זעלבע בעט איך די אלע קינדערלעך, דער אייבערשטער קוקט אויף ענק, ניינציג פראצענט פון ענק זענט אינעסענט לייק א וויסל עטס זענט גארנישט שולדיג, און די אנדערע צען פראצענט איז אויך ווייל מען האט זיי מאלעסטעט האבן זיי מאלעסטעט, איטס נאט איווען יור פאולט, דער אייבערשטער שטייט נאנט צו ענק, נאנטער ווי צו אונז. מראשותיו של חולה, אלעס וואס דו דארפסט טון איז שעפשע א תפילה צום באשעפער, זאג הייליגער באשעפער לאז מיך נישט פארפאלן ווערן. יעצט דער מהר"ל אין גור אריה זאגט אז הקדוש ברוך הוא מראשותיו של חולה, און נישט קיין חילוק צו די קראנקהייט איז אין גוף צו ס'איז אין נפש, עטס האט דאך נעבעך א קראנקהייט אין נפש, מ'האט דאך ענק געשעדיגט, מזיק געווען פאר גארנישט, דער אייבישטער איז זייער נאנט צו ענק, און דאס דארף ענק געבן אסאך חיזוק. יעצט דער מבי"ט זאגט אין שער התפילה, ווען א מענטש איז קראנק איז דער אייבערשטער צו אים אסאך נענטער ווי צו געזונטע מענטשן, ער זאגט מען זעט עס אין פסוק שטייט וברך את לחמך ואת מימיך, און נאכדעם שטייט והסירותי מחלה מקרבך, איז וברך איז א לשון נסתר, והסירותי איז א לשון נוכח, איך וועל עס אוועק נעמען, זאגט ער אויב ס'שטייט וברך וואלט געדארפט שטיין וברכתי, אדער וואס וואלט געדארפט שטיין והסיר? זאגט ער נאר ווען ס'איז א מחלה מקרבך, דער אייבערשטער נאנט צו דעם מענטש נאנטער ווי צו יעדן איינעם אין די וועלט, אמאל ווייל מ'איז אזוי צובראכן, זענט עטס נענטער צום אייבערשטן, און עטס קענטס בעטן אסאך מער פאר ענק און פאר יעדן. ס'ווערט צוגעברענגט אין הלכות ראש השנה יום כיפור ס'ווערט צוגעברענגט אין של"ה הקדוש אז ס'איז געווען א מענטש וואס ער איז געווען א קריפל, ער איז געווען א בעל מום, און פרעגט מען דארט אן איינער פון די ראשונים צו ער מעג דאווענען פארן עמוד ווייל ער איז דאך א בעל מום, א בעל מום, א בעל תפילה איז דאך אזוי ווי א כהן, כהן וואס ער מקריב א קרבן, צו מען זאל אים לאזן דאווענען צו נישט, שרייבט ער אזוי, ס'איז נישט דא נאך אזא תפילה וואס ווערט אזוי אנגענומען ווי א מענטש וואס ער איז א צעבראכענער מענטש, לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה, זאל מען ענדערש אים נעמען, ווייל דער אייבערשטער וועט אננעמען זיינע תפילות, קינדערלעך, דזשאסט וועיק אפ דעטס אלל, יו העוו איט אלל מעיד, איטס אנפארטשענעט וואט העפענד אבער דער אייבישטער האט אזוי געוואלט, דאס זענען די שלעק, די מכות וואס בנימין האט געכאפט, דערפאר האט ער זוכה געווען אז דער קדשי קדשים, און דער היכל און דער אולם איז געווען בחלקו. יעצט דער הייליגער חתם סופר זאגט אויפן פסוק ראה אנכי נותן לפניכם היום, א מענטש זאגט, איך בין שוין אן אלטער מענטש, איך האב שוין אזויפיל צאמגעזינדיגט, אוי ווען איך קען אנהייבן יעצט פריש, ווען איך זאל יעצט קענען בר מצוה האבן, אדער איך זאל חתונה האבן, איך וואלט געפילט איך הייב אן עפעס, זאגט דער אייבערשטער, ראה, זע, אנכי נותן לפניכם היום, היינט הייבט זיך אן די וועלט, היינט ביסטו געבוירן, בני היום ילדתיך, איך האב דיך היינט געבוירן, אלעס וואס איז געווען פארדעם ווארף עס אוועק. און דאס איז וואס איך האלט אין איין זאגן בחורים מיט מיידלעך קאלן אפ, איך האב דאס געזינדיגט יענץ געזינדיגט, איך האב שוין געטון רציחה, איך האב שוין געמאכט אבארשנס, איך האב אלעס געטון, אלעס פארגעס, ס'הייבט זיך אן יעצט די וועלט, איי וויאזוי וועסטו די יענע זאכן באצאלן פארן אייבערשטן, דער אייבערשטער וועט שוין נעמען, ער וועט זען אז דו טוסט אלעס מיט ליבשאפט, ער וועט דיר געבן אלעס זייער גרינג, די גמרא זאגט אז מען לייגט אריין די הענט אין די טאש ארויסצונעמען א דאלער און עס קומט ארויס א פינעווער, עס איז יסורים, דער אייבערשטער האט זיך שוין מיט דיר, ווי מען זאגט פארגליכן. דיין מעין אבדזשעקט איז דו זאלסט געדענקען איין זאך, מער נישט צו טון וואס דו האסט געטון. דאס אז דו טוסט דיך אפשיידן פון די אלע תאוות, יונגערהייט, איז עס אזא געוואלדיגער פלאם פייער פארן אייבערשטן, פונקט אזוי ווי א קרבן אויפן מזבח. און דאס זאלסטו געדענקען. הייב אן יעצט א נייע זאך, א נייע פרשה, אלעס הייבט זיך אן יעצט ניי. און מיט דעם עסטו מערטשעם קענען ווייטער ווי מען זאגט טון וואס דו דארפסט. ס'איז געווען דער מונקאטשער רב איז געווען ברוכ'ל ראבינאוויטש און ס'איז געווען די צייט פון די קריג און ס'פלעגט פארן א באן דורך מונקאטש אריין אין די קארפאטישע בערג אויף קאמעניץ-פאדאלסק די אלע מענטשן זענען געפארן להריגה פלעגט ברוכ'ל ראבינאוויטש אראפגיין האט זיך אריינגעפאקט אין א חק לישראל האט ער אריינגעפאקט פינף הונדערט דאלער און נאך פינף הונדערט דאלער און פלעגט אראפגיין ס'איז געווען די פרוי פון די דייטשן וואס האבן געפירט די באן אז מ'האט אפגעשטעלט האט זי געדארפט וואטשן מען זאל נישט אנטלויפן צו כדומה ער האט פלעגט איר אפקויפן און זי איז ארויף אויף די באן און געהייסן אלע אידן זאלן אראפגיין און זאלן זיך זוכן צו רעטן אין מונקאטש און אזוי האט ער געראטעוועט טויזענטער אידן איז מיר דערציילט אמאל כ'האב עס שוין נאכפארציילט אז ער איז גע- צוגעגאנגען ער האט געדארפט גיין דאווענען קבלת שבת האט ער אנגעהויבן צו שרייען ווי קען מען צוגיין צו קבלת שבת כ'האב דאך געגעבן די האנט פאר א פרוי. די שיקסע וואלט מען עס געמוזט אזוי געבן באהאלטן מען זאל נישט זעהן. יעצט מען דערציילט איז געווען דארט א איד און מען האט אים פאטאגראפירט ווי ער פארציילט ער איז צוגעגאנגען צו ברוכ'ל ראבינאוויטש האט אים געפרעגט א מונקאטשער איד וויפיל בלוט און מסירת נפש וויל דער אייבערשטער פון אונז? וויפיל בלוט וויל ער? געהארגעט נאך אידן און נאך אידן. זאגט אים מיין טייער קינד דאס אלעס איז נישט קיין מסירת נפש. מסירת נפש איז ווען דער דייטש וואלט געזאגט אויב דו שמדסט זיך אדער דו ביקסט דיך צום צלם וועל איך דיך נישט שיסן, דעמאלטס הייסט עס אז ס'איז מסירת נפש אז מען לאזט זיך הרג'ן, אבער דער דייטש האט דיך געוואלט הרג'נען עניוועי. פרעגט ער נאר ווען וועט זיין מסירת נפש, אזוי פרעגט ר' ברוכ'ל ראבינאוויטש דעם איד, זאגט ער איך ווייס נישט, זאגט ער איך וועל דיר זאגן ווען, מען וועט דאך אם ירצה השם דורכלעבן די קריג, און אז מ'וועט צוריק גיין צו תורה און יראת שמים און נישט קוקנדיג אויף די פארגאנגענהייט וואס איז געשען, דאס איז די גרעסטע מסירות נפש, מ'גייט לעבן אויף מסירות נפש וואס דאס איז שווערער ווי צו שטארבן אויף מסירות נפש. קינדערלעך טייערע זעצט לץ און קוקט אין די אלע דרכים, אונז ווייס מיר ווי שווער ס'איז, ס'איז קשה כמוות אהבה, קשה כשאול קנאה, די אלע לשונות קען מיר אונז, דער אייבערשטער קען עס אויך. טאמער וועט עטס ענק אפהיטן און זאגן דעם בויפרענד אדער דעם גוירלפרענד, ליסן, טיל נאו ווי וואר סינערס, איי דאנט וואנא דיי עז א סינער, איך וויל אנהייבן תשובה טון פארן נייע יאר, ווילסט לאמיר חתונה האבן כדת משה וישראל, ווילסטו נישט גיי הענג ארום מיט אן אנדערן, מיט מיר קענסטו מער נישט הענגן, די מסירת נפש איז פארן אייבערשטן אזוי ווי א קרבן. עולת תמיד אז ס'ברענט אין דיר, ס'רייסט אין דיר, און דאס איז די עיקר תשובה, מען זעט ביי ראש השנה יום כיפור מען טוט תשובה מען פאסט און נאכדעם סוכות, וואס איז סוכות? דער אייבערשטער זאגט אויב דו וועסט צוריק גיין אויפן זעלבן פלאץ וועסטו ווידער זינדיגן, טשעינדזש יור עדרעס, נעם א סוכה, מוף אוועק, יור טשעינדזשינג יור עדרעס. דאס מוז מען אנהייבן צו פארשטיין, יו וואנט טו טשעינדזש יור עדרעס, יו וואנט טו טשעינדזש יור האול מהות. די ארבעטסט אין אן אפיס, דארט איז דא א שיין מיידל, די האסט שוין געבאמפט אין איר און די האסט דיך שוין געקושט מיט איר אמאל אין די זייט דארט אין אן עק פונעם וועירהאוז, האסט איר שוין אמאל אהיים באגלייט ביינאכט אויפן טרעין, די האסט דיך אריינגעשטופט אין איר, שי לאווס יו, יו לאוו האר. קאט די קארד, דאס איז די גרעסטע תשובה וואס איז דא, און אויב וועט עטס דאס טון, זאלט עטס וויסן, זארגטס זיך גארנישט פאר די אלע, די, ווי שטייט פון אר"י הקדוש, די תעניתים און סיגופים דער אייבערשטער וועט שוין מאכן, אז ער וועט ענק שטעלן אן די רייט טרעק, לא על ידי יסורים וחלאים רעים, ווייל די יסורים פון זיך אפשיידן פון זנות און פון די אלע תאוות איז אסאך שווערער ווי סתם פאסטן א טאג, א מענטש קען פאסטן א גאנצן טאג אבער ארויסצולאזן א זנות קען ער נישט, דאס איז ענקער מישן. צום נייעם יאר מיטן אייבערשטנ'ס הילף. יעצט, א איד האט געהאט נעבעך א גרויס פארלוסט, ער האט געהאט א קראנק קינד און נאך האט ער געהאט נאך א קינד וואס איז אים אוועק, איז ער געגאנגען צום פני מנחם האט זיך אויסגעוויינט און געזאגט רבי זאג מיר פונקטליך וואס דער אייבערשטער וויל פון מיר, אפשר טו איך עפעס נישט, אפשר אהער אפשר אהין, זאגט ער ניין פון וואנען ווייסטו דער אייבערשטער וויל עפעס פון דיר, אפשר געבט דיר דער אייבערשטער די אנגאבע, ער געבט דיר יעצט אן אנגאבע ווייל אויף דיר איז אנגעברייט א גרויסע גרויסע זאך. נישט אייביג וויל דער אייבישטער עפעס פון דיר, אסאך מאל ביסטו דער וואס דו ביסט זוכה אז דער אייבישטער געט דיר די מתנה. האט ער פארציילט א מעשה אזוי פאר דעם אינגערמאן, ווען איך בין געווען א יונגער מענטש, איך בין נאך א בחור'ל, בין איך אמאל אריין אין פאסט, האב איך געזען איינער ברענגט אריין זייער אסאך געלט און געט עס פארן פאסט אפיס, און ער געט אים אפאר זיגלען און ער גייט אוועק, פינף מינוט שפעטער זע איך וואס ס'קומט א מענטש וואס ער באקומט א גרויסן סכום געלט, ער געט אים אויכעט די פאר זיגלען און ער גייט אוועק, איז דער מענטש וואס האט געברענגט דאס געלט, האב איך געהאט אויף דעם מענטש גרויס רחמנות, מסתמא האט ער געמוזט באצאלן עפעס שטייערן צו וואס. דער אנדערער וואס האט באקומען דאס גרויסע געלט האב איך מורא'דיג שטארק הנאה געהאט, ווייל כ'האב געזען, קען זיין ער האט געווינען די לאטערי, אמאל פלעגט די פאסט האבן א לאטערי, למעשה כ'בין עלטער געווארן האב איך געזען ס'איז גאר פארקערט די גאנצע זאך, דער וואס האט אריינגעברענגט דאס געלט, האט דעפאזיטעד גרויס געלט אין זיין אקאונט, ער איז גאר דער גליקליכער, און דער אנדערער וואס איז ארויסגעגאנגען מיט גרויס געלט, ער איז גאר דער אומגליקליכער, ווייל ער האט געבארגט געלט אויף פראצענטן, א הלוואה אויף פראצענטן, סאו מען דארף קיינמאל נישט, מען קען קיינמאל נישט אויסרעכענען וואס דער אייבערשטער וויל ווען, א איד דארף זיך פירן ערליך, און נאכדעם דארף ער אלעס מקבל זיין באהבה. שטייט דארטן ביי נעמי ווען ס'איז ידוע די מעשה איז אוועק געגאנגען אויף. חוץ לארץ זענען זיי געגאנגען, און דארט איז געשטארבן אירע צוויי קינדער, און זי איז געבליבן מיט די צוויי שנירן, ערפה האט זיך גראד אפגעלאזט פון איר, און רות איז געבליבן מיט איר. בקיצור, למעשה וואס איז געווען איז, אז די נעמי איז אנגעקומען צוריק אויף בית לחם. שטייט ותהום כל העיר עליהן, די גאנצע שטאט איז פארוואונדערט געווארן, ותאמרנה הזאת נעמי. דאס איז די נעמי? זאגט נעמי, רוף מיך נישט נעמי, רוף מיך ביטער, כי שקי המר לי, דער אייבערשטער האט מיך ביטער געמאכט, צוגענומען די צוויי קינדער, צוגענומען מיין מאן, בקיצור, ס'איז איר ביטער. איז למעשה פארוואס איז נעמי געקומען? נעמי האט געמאכט א חשבון, איר מאן אלימלך איז דאך געווען א ברודער מיט בועז, האט זי געקלערט, איך וועל פארן צוריק אויף ארץ ישראל, און איך וועל צוגיין צו מיין מאנ'ס ברודער, און כ'וועל אים זאגן ער זאל מיך שטעלן אויף די פיס. כ'האב נישט קיין פרנסה, בין שוין געבליבן אן די קינדער, אן געלט, אן גארנישט. זאגט אבער די גמרא, פארוואס ותהום כל העיר? וואס איז די גאנצע שטאט געווען דארטן ווען נעמי איז אנגעקומען? זאגט דארטן די גמרא, ווייל ס'איז געווען די לוויה פון בועז'נס ווייב? א לוויה גייט יעדער. זאגט דער הייליגער חתם סופר, איר חשבון איז געווען אז זי וועט גיין רעדן מיט. בועז ער זאל איר געבן עפעס עפעס זי זאל האבן פון וואס צו לעבן, אבער זאגט דער חתם סופר שאין דרכא צניעות איז נישט די סדר פון פרומע פרויען זאלן רעדן מיט מענער, נו וואס האט זי צו גיין רעדן צו אים? האט זי געהאט א חשבון איך וועל צוגיין צו זיין ווייב, איך וועל צוגיין צו זיין ווייב, איך וועל איר אויסוויינען דאס הארץ, איך וועל זאגן בעט אים ער זאל מיר אויך עפעס געבן, זאל מיך שטעלן אויף די פיס. ער איז דאך א מעניופעקטשער, ער האט פארפאבריצירט עסנס מיט אלעם. אוי ווי זי איז אנגעקומען, האט זי געזען ס'איז גאר די לוויה פון די ווייב פון בועז, איז איר געווארן ביטער, כי שקי המר לי, דו רופסט מיך נעמי, איך בין דאך ממש אין דר'ערד, כ'האב שוין נישט קיין וועג ארויס. באט ליטל דיד שי נאו. ווען א מענטש איז אויף אזא מצב ווי ער האט שוין נישט קיין וועג ארויס, דעמאלטס קומט די ישועה, ווייל דאס איז וואס דער אייבערשטער וויל, דער אייבערשטער וויל דיך שטעלן אין א מצב ווי דו האסט נישט קיין וועג ארויס, און זען צו דעמאלטס זאגסטו אויכעט השם הוא האלוקים, רבונו של עולם איך האב דיך ליב, איך בעט דיך האב רחמנות. וואס איז ארויסגעקומען פון דעם אז בועז'נס ווייב איז געשטארבן? אז רות האט חתונה געהאט מיט בועז. וואס איז ארויסגעקומען פון דעם? ס'איז ארויסגעקומען דוד המלך, שלמה המלך, און משיח בן דוד. שיבוא לגאלנו, אינעם גרעסטן פארפלאנטערונג אז דו קענסט נישט ארויסקריכן דארט ליגט דער אייבערשטער און דער אייבערשטער מאכט אז ס'זאל גיין אלעס פאר דיר זייער גוט. יעצט למעשה האט מען געזאגט די מענטשן האבן געזאגט ילד בן לנעמי ס'האט גאר געהייסן איר קינד אלעס איז געווען אויף איר נאמען שלמה המלך האט געהאט א שטול ביי זיך וואס דאס איז געווען פאר די אם המלכות, דאס איז געווען פאר נעמי, און זי האט געלעבט אסאך יארן, זי האט געלעבט די אלע דורות ביז נאך שלמה המלך, די גמרא זאגט די אידן האבן נישט געהאט נאך אזא גוטע צייט אין זייער לעבן אזוי ווי זיי האבן געהאט אין די צייט פון שלמה המלך, ס'איז געווען איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו. ס'איז געווען בבחינת ישמחו השמים ותגל הארץ. יעצט זיי דערציילן נאך פון בארדיטשובער רב אז ער איז אמאל געווען זייער קראנק, און די דאקטוירים האבן אויפגעגעבן האפן, די תלמידים האבן געזאגט תהילים אינדרויסן, און נאכדעם זענען זיי געגעבן א הער ווי בום! ער האט געגעבן א פאל אראפ פון בעט, זענען זיי אים געגאנגען אויפהייבן, און ער האט זיך געבעטן אביסל וואסער, און ס'איז אים בעסער געווארן. בקיצור האט ער זיי געזאגט איך. עטס האט זיך געהערט די אלע שטותים וואס די דאקטוירים האבן געזאגט איך געב אויף אויף אים, איך געב אויף. איך האב מקובל פון מיין הייליגן רעבן פון מעזריטשער מגיד אז נישט דא אזא זאך ווי אויפגעבן, נישט ווען א מענטש איז אין א סכנה קומט אים דער אייבערשטער העלפן, נישט ווען א מענטש זעהט אז ער איז מיואש קומט אים דער אייבערשטער העלפן, אך! זאגט ער דער אייבערשטער איז דארט די גאנצע צייט, דער אייבערשטער איז מראשותיו של חולה, ער זיצט דארט, איז למעשה אז דער אייבערשטער איז אין די גרעסטע צרה, און אז דער הייליגער בארדיטשובער רב האט געזען אז ער קריכט נישט ארויס פון די צרה, האט ער געוואוסט ער האט נישט גענוג נאך אמונה אז דער אייבערשטער איז דארט. די מינוט ער האט זיך געכאפט אז ער דארף האבן מער אמונה האט ער געקלערט ער גייט אראפ פון בעט. ער האט נישט געהאט קיין כח איז ער אראפגעפאלן. האט ער זיך געוואונדערט וויאזוי קען איך אראפפאלן איך האב דאך געהאט אמונה. תירוץ איז אז דו האסט נישט געהאט גענוג אמונה. האט ער זיך געשטארקט מיט די אמונה, ער האט אנגעהויבן צו ווערן בעסער. אין תהילים קאפיטל למד ג שטייט רבים מכאובים לרשע והבוטח בהשם חסד יסובבנו האט דער הייליגער בארדיטשובער רב געזאגט אז זיין רבי האט געזאגט נישט אז עפעס אזא סגולה בוטח בהשם חסד יסובבנו בוטח בהשם חסד יסובבנו דאס איז א מציאות דאס איז אין די בריאה אזוי ווי די רבינו בחיי זאגט רבינו בחיי זאגט ווען איינער פארלאזט זיך אויפן אייבערשטן איז איז ער אזוי ווי א ידיד השם א ידיד פונעם אייבערשטן, איי פרעגט דער בארדיטשובער רב פארוואס בין איך אראפגעפאלן, איך בין אראפגעפאלן ווייל כ'האב מיך נישט גענוג בטוח בהשם געווען. דאס איז וואס עטס דארפטס אלע וויסן קינדערלעך טייערע טייערע קינדערלעך מיידלעך טייערע עטס זענטס געפאלן נעבעך עטס זענטס אנגעקומען ווי עטס זענטס אנגעקומען, עטס זענטס חולים, דער אייבערשטער שטייט מראשותיו של חולה, אזוי ווי כ'האב שוין נאכגעזאגט אז נישט נאר ביי חולי הגוף נאר אויך חולי הנפש איז אויך דער אייבערשטער דארט, עטס זענטס אזוי גרויס און אזוי חשוב און אזוי אויסגעקליבן געווארן פונעם אייבערשטן אז טאמער עטס עטס ענק נעמען צו די זאך עטס עטס אזוי מצליח זיין, גרעסער פון אלע גרויסע צדיקים. עטס זענטס געווען די וואס זענען אראפגעגאנגען אזוי נידריג, און עטס וועטס מירצעשעם ארויפקומען. יעצט רבי יענקעלע גאלינסקי, ער איז געווען א גרויסער מגיד ירושלמי, ער איז געווען א איד וואס איז געווען פון די גולת סיביר, האט אסאך מיטגעמאכט, האט ער פארציילט אמאל אזוי, אז זענען געווען אין סיביר, און זיינע עלטערן, זיין טאטע מאמע האבן געקענט פויליש, און אין סיביר איז רוב מענטשן האבן געקענט נאר רוסיש. איז געווען דארטן האט געגעבן צו עסן די רעגירונג האט געגעבן דעם לחם צר האט מען געגעבן צו עסן אין א זאל איז געווען דארטן א פרוי וואס איז אריין געקומען זיין מאמע יענקעלע גאלינסקי'ס מאמע האט געשיילט די פאטעיטאס קומט א פרוי אריין און ס'איז געווען א פוילישע צייטונג אויפן טיש און זי נעמט זיך שרייען פארן גאנצן עולם מען שעמט זיך נישט דא צו שיילן קארטאפל מען גייט עסן זי האט געזען אז אין ענגלאנד. האט זיך א שיף איבערגעדרייט, און ווער ווייסט וויפיל מענטשן ס'איז געווען אויף די שיף, ווער ווייסט, און מ'קען נישט גיין יעצט עסן דא, למעשה זי קומט אריין און זי באקוקט וואס די פרוי רעפערירט צו, ווי האט זי געזען א שיף האט זיך איבערגעדרייט, קיצור ס'איז געווען אזוי ווי זי קען נישט פויליש און זי האט געהאלטן דעם צייטונג פארקערט, האט עס אויסגעזען ווי די שיף איז איבערגעדרייט, האט יענקעלע גאלינסקי געזאגט אין איינע פון זיינע דרשות. אז מען קען נישט ליינען, זעהט מען אלעס פארקערט. און דו קענסט ליינען? דארט איז געשטאנען אין צייטונג אז מען האט געמאכט די קווין עליזאבעט שיף. געווען א וואונדער שיף. קווין עליזאבעט. ס'איז געווען די קווין מערי, די קווין עליזאבעט טו, וואונדער שיפן. האט זי אבער געזעהן אז די שיף איז איבערגעדרייט. קינדערלעך טייערע קוקטס מיט גוטע פאר אויגן. דער אייבישטער האט געמאכט אז עטס זאלט זיין די וואס עטס קענט צוריקברענגען דעם עולם. עטס ווייסט איך וויל ענק זאגן. ווען איך האב אנגעהויבן די מלחמה, די שווערסטע זאך איז געווען אז איינער זאל מודה זיין, יא מ'האט מיך מאלעסטעט, נישט אז דו ביסט געווען די מאלעסטערער, אפילו דאס אז איך בין געווען מאלעסטעט האט קיינער נישט געוואלט זאגן, יעדער האט עס באהאלטן. עס איז ווי שווער די מלחמה איז געגאנגען וועגן דעם, העט מען ארויסגעקומען פון אנפאנג אזוי ווי עטס קומטס היינט ארויס, וואלט איך געווען א מחי'. וואס ווייזט דאס? דאס ווייזט אז ענק האט דער אייבישטער ארויסגענומען און אויסגעוועלט אויף אזא. קראנקייט וואס האלט שוין אן הונדערטער און הונדערטער יאר, נאך אין די צייט פון תנא דבי אליהו האט עס אנגעהאלטן, אז מען האט געזען א קינד, קודם די ערשטע זאך פאטשקעט מען מיט אים, איז דאך זייער זיס, פארוואס נישט? ס'איז א שאנדע, עטס זענט דער דור וואס האט, האטס מציל געווען כלל ישראל ביז משיח העט קומען, אין ענקער זכות וועט משיח קומען, משיח דארף אויך זיין א ילד יידישער, דארף גיין אין א חדר, און אז טאמער איינער העט אים פאטשקען איז ער דאך אויס משיח, איז במילא. זענט עטס אזאלעכע געהויבענע נשמות, אזאלעכע געהויבענע מענטשן, וואס עטס האטס קאנטריביוט די גרעסטע קאנטריביושען צו כלל ישראל וואס איז דא, ענד בי פראוד אבאוט איט, זיי נישט צובראכן, נאר ווי ס'פארשטייט זיך אז מ'ברענגט א קרבן כאפט מען אביסל מכות, אבער דאס דארף מען קענען ליינען, דו ווילסט ליינען אז די שיף האט זיך דיר נישט איבערגעדרייט, די שיף איז ערשט יעצט באשאפן געווארן. ס'דא, די יסוד עבודה ברענגט א מעשה אזוי, אז א מענטש האט געדארפט ווינטער דורכגיין עפעס, אַ װאַלד, מיט הונדערט אָקסן, מיטגענומען עסן פֿאַר זײ, אַלעס װאָס מע דאַרף אױפֿן װעג, צידה לדרך. למעשׂה, נאָך אַ פּאָר װאָכן זענען געשטאָרבן העלפֿט, פֿופֿציק אָקסן. דער מענטש האָט זיך אָבער מחזק געװען, דער אײבישטער טוט דאָך נישט קײן שלעכטס, װײַל דער אײבישטער איז דאָך, דער גאַנצער בריאת-העולם איז דאָך געװען, װײַל ער האָט געװאָלט גוטס פֿאַר די מענטשן, קען דאָך נישט זײַן, ער האָט געמײנט דאָ שלעכטס, דאַרף ער זיך מחזק זײַן, פֿאַרלױרן פֿופֿציק אָקסן, איז פֿאַרלױרן. דורכגעגאַנגען כּמעט דער גאַנצער װינטער.

האט ער געמאכט זאלן שטארבן, דאס איז געווען די גרעסטע ישועה אז די אנדערע פופציג זאלן בלייבן לעבן, ווייל ווען יענע שטארבן ווען נישט און מען עסט חלק און חלק, אלע אקסן עסן זייער חלק, וואלט מען שוין צוויי דריי חדשים צוריק געבליבן אן א עסן אינמיטן וואלד, קומט אויס אז ס'איז נישט געשטארבן דעמאלטס פופציג, דעמאלטס איז געווען די. קיום פאר די אנדערע פֿופֿציק קינדערלעך עטס זענטס נישט געשטארבן עטס זענטס דער קיום הדורות פין יעצט ביז משיח עט קומען עטס זענטס מיט געקומען מיט מיר אין עטס האט זיך נישט געשעמט ארויס צו זאגן וואס מען האט געטוהן אין מען האט שוין נישט ויהי כי לא יכלה הצפינו עוד מען האט עס שוין נישט געקענט דערהאלטן האט מען געמוזט ארויס קומען מיטן אמת אין מען האט געמוזט מאכן תיקונים כ'האב באקומען פאריגע וואך א טעלעפאון פין איינע פין די מנהלים פין א מוסד ער זאגט מיר אזוי איך האב אייך פיינט געהאט ווי דעם טויט מען האט דאך ארויס געגעבן חרמות מיט אלעם. באט וואס זאל איך אייך זאגן, יעדער מוסד פיר פארט גוט היינט ווייל איר זענט אין די בעק אוועי, און אומוויסענדיג, יו דאנט איווען האוו טו האוו עני שייכות דערמיט, מען פלעגט זאגן אז רבי אהרן קארלינער האט געהאט צען טויזענט בעלי תשובות, זאגט מען נישט אזוי ווי נוסח ליבאוויטש וואס איז ארום געפארן מאכן בעל תשובות, ניין רבי אהרן קארלינער איז געזעסן ביי זיך אינדערהיים זיך מקדש און מטהר געווען, דאס האט געהאט השפעה אויף די גאנצע געגענט, עטס זענטס דער רבי אהרן קארלינער עטס האטס געהאט השפעה אויף די גאנצע געגענט אויף אלע חזירים מיט די מגיפה, וואס איז געווען ביי כלל ישראל ענד בי פראוד אוו יור סעלף, יו וואנט טו נאו סאמטינג? העד יו האב נאט קאם אוט וואלט איך היינט געווען צוקלאפט און צושלאגן און איך וואלט גארנישט געקענט אויפטון, סאו דזשאסט בי פראוד אוו יור סעלף קיד, יו דיד א גוד דזשאב און א טעריפיק דזשאב און דזשאסט טריי צוריקצוקומען, לאז נישט אז דער חזר זאל ענק האנטן פאר די רעסט אוו יור לייף אין דיין בעדרום און אין דיין דיינינג רום, עני פלעיס יו אר. לאזטס דאס נישט, ביסט א מענטש, עטס זענטס מענטשן, עטס זענטס ספעשל מענטשן, און קומטס צוריק, קאם בעק, פארגעס וואס די פעסט איז געווען, איטס א סטראגל, טראסט מי, זיך אפצולאזן פון די דראגס, זיך אפצולאזן פון סעקס, איטס א ווערי ווערי ביג סטראגל, באט איף יו גאנא דו איט, וועסטו זיין מענטש און סוקסעספול, איף יו וויל בי סוקסעספול, וועסטו זיין א לעדזשענד. די גמרא זאגט, די לוויתן. זה יצרת לשחק בו, דער אייבערשטער האט באשאפן דעם לוויתן ער זאל זיך אפגעבן מיט אים, איז ס'ווערט געברענגט אין די גמרא, דער אייבערשטער האט באשאפן א זכר און א נקבה, פון לוויתן, ער האט געזען אז די צוויי קענען חרוב מאכן די וועלט, א שיף וואלט נישט געקענט פארן אויפן ים, מיט א וויידעל וואלטן זיי געשמיצן אלעס, ס'וואלט געווען א עק פון די וועלט, וואלט מען געקענט אויסטרינקען דאס וואסער פון ים אויך. האט דער אייבישטער געהארגעט די נקבה און ער האט עס פארזאלצן ס'זאל זיך האלטן לעתיד לבוא פאר די צדיקים, דאס וועט זיין די סעודה, די שור הבר מיטן לוויתן איז דער זכר, דער לוויתן האט זיך גענומען שרייען רבונו של עולם איך בין דאך געבליבן אליינס, איך בין געבליבן אליין, זאגט אים דער אייבישטער ניין אליין ביסטו נישט געבליבן, דו מיינסט דו ביסט אליינס, דו ביסט מיט מיר. ווייל א פאר א צובראכענעם קומט גראד דער אייבערשטער און ער ווערט דארט א שותף. דו האסט נישט דיין נקבה, ביסט צובראכן, איז לוויתן זה יצרת לשחק בו, דער אייבערשטער גיבט זיך אפ מיט אים. אונז פארשטיי מיר קינדערלעך, מען האט ענק צובראכן, מען האט ענק צוגענומען די יונגע יארן, מען האט ענק צוגענומען ענקער לעבן, מען האט ענק צוגענומען עווריטינג אלל אבאוט יו, מען האט ענק צוגענומען עווריטינג יו סטענד פאר, אבער זאלטס איין זאך געדענקען, ביסט נישט אליין, דער אייבערשטער זיצט און לאכט צו ענק און פילט זיך מיט ענק און ער וויל ענק צוריק, און לאמיר אים געבן דעם נחת רוח אז מען זאל צוריק קומען און מען זאל פראבירן אביסל, קומט יעצט ראש השנה יום כיפור סוכות, נעמטס ענק אונטער קלייניקייטן, שמירת שבת, לייגן תפילין, עסן כשר'ס, דאס אלעס איז דאך. צו לייגן תפילין מיט ליינען קרישמע דוירט דריי מינוט, נישט וואס איך זאג מען זאל נאר דאס טון, אבער ליסען, הייבטס אן, עסן כשר'ס, דאך א שאד צו עסן טרייפות, ס'איז דאך ס'איז דאך דא אין כשר'ס אלעס וואס ס'איז דא אין טרייפות, דאן פארוואס זאל מען דאס ווי מען זאגט נישט טוהן? ס'איז דאך א שאד. האלטן שבת, שבת איז א דעי אוו רעסט, אויסער דעם וואס ס'איז הויכע ענינים, נאר די סעודות של שבת ברענגט אז איינער פרייט זיך מיט די מאכלים פון שבת פילט ער שוין א טעם אין שבת, נו וועלכער איד האט נישט ליב טשולנט?

בין איך געגאנגען ס'איז געווען א מחתרת מקווה מ'האט נישט געטארט וויסן רבי אהרן האט געסטראשעט איז הרב הצדיק רבי חזקל רוט איז געווען דער דיין ער פלעגט ארויסקומען איך פלעג אים אויפפיקן ביי אים אין די שטוב פארטאגס און מ'איז ארויסגעפארן איך האב געוויזן וואס מ'מאכט און מ'האט אים צוריקגעברענגט איז ער אויפגעשטאנען ס'איז געווען פֿיר האלב פֿיר פארטאגס ער האט געליינט קרישמע זאג איך אים וואסערע מין קרישמע איז דאס דאך פארן זמן קרישמע מיט אלעם זאגט ער באמת ליין איך נישט קרישמע ווייל איז יעצט קרישמע של שחרית צו קרישמע של ערבית? איך ליין קרישמע ווייל אז א איד שטייט אויף פון בעט און ער וויל ארויסגיין אין די גאס, די ערשטע זאך מוז ער מקבל זיין אויף זיך עול מלכות שמים, נישט אלס מצוה פון ליינען קרישמע צוויי מאל א טאג. אזוי דארף א איד אנהייבן דעם טאג, און דאס ברענגט א מורא'דיג ווארעמקייט צו אידישקייט, איך אליינס, איך האב עס קיינמאל נישט געטון אזוי, איך בין אויפגעשטאנען פארטאגס, בין איך געפארן נאכן מקווה, און כ'האב געזען אז די סייעתא דשמיא פונעם גאנצן טאג גייט אנדערש אז מ'האט געזאגט שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, און מ'האט אויף זיך ממליך געווען דעם הייליגן באשעפער, דער גאנצער טאג איז געגאנגען אנדערש, אלעס איז געגאנגען אנדערש, טרייטס אויס עטס וועט זען ביי ענק אויך די זעלבע. יעצט אין תהלים קפיטל ל"ה.

אונז און מענטשן האבן געזינדיגט ווייל זיי האבן זיך פארלאזט אויפן אייבערשטן, דאס האט א מענטש קיינמאל נישט געקלאפט צו אשמנו. פארוואס, ווייל ווען מען האט זיך פארלאזט באמת אויפן אייבערשטן איז ארויסגעקומען גוטס, יעצט רש"י זאגט דא ריפענט בלעז, עטס ווייסט וואס הייסט ריפענט? א מענטש ריפענט, אה איך האב מיך פארלאזט אויפן אייבערשטן ס'איז גארנישט ארויסגעקומען, סנאט טרו, קיינער האט זיך נאכנישט אזוי געקלאפט, ווייל ווען דו וואלסט דיך אמת'דיג פארלאזט וואלסטו געהאט די ישועה, שוין. קינדערלעך, ס'איז א נייע יאר, א נייע עבודה, לאמיר זיך אריינלאזן דערין און מען וועט אם ירצה השם מצליח זיין. א גוטן און א פרייליכן שבת.